אין דער משנה האט מען געלערנט כל מצוות עשה שהזמן גרמא, יעדע מצוות עשה וואס די זמן איז גורם מען זאל מקיים זיין די מצוה, זענען פרויען פטור. תנו רבנן, האבן די רבנים געלערנט, איזהו מצוות עשה שהזמן גרמא, וועלכעס איז דאס א מצוות עשה וואס די צייט ברענגט מען זאל מקיים זיין די מצוה, סוכה, די מצוה פון סוכה איז נאר זיבן טעג, ולולב, שופר, כ'ווייס נישט פארוואס ס'איז אזוי אט דער סדר, לכאורה האט געדארפן שטיין פריער שופר און נאכדעם סוכה און נאכדעם לולב, אפשר קען מען זאגן וועגן זמן חיוב וועלכעס דער זמן איז מער א צייט, סוכה איז דאך מחויב זיבן טעג סיי בייטאג סיי ביינאכט, לולב איז אויך די חיוב זיבן טעג אין בית המקדש מן התורה זיבן טעג, און בגבולין איז דעם ערשטן טאג מן התורה און די אנדערע טעג דרבנן אבער ס'איז נישט קיין חיוב ביינאכט נאר בייטאג, און שופר איז דער חיוב נאר ראש השנה, וציצית, די מצוה פון ציצית איז זמן גרמא. ותפילין, תפילין האלטן מיר לילה לאו זמן תפילין איז דאך זמן גרמא, און אפילו מען וועט לערנען לילה איז יא זמן תפילין, אבער שבת און יום טוב איז נישט קיין זמן תפילין, ווייל תפילין איז א ענין פון אות, פון א צייכן, און שבת און יום טוב דאס אליין איז א צייכן, און ווייל עס איז דא א צייט וואס מען איז נישט מחויב פון תפילין, הייסט עס זמן גרמא. איז דיע פינף מצוות וואס מיר האבן דא אויסגערעכנט זענען מצוות עשה שהזמן גרמא וואס פרויען זענען פטור, ואיזהו מצוות עשה שלא הזמן גרמא, וועלכס איז דאס די מצוות עשה וואס גייט שטענדיג אהן, וואס די פרויען זענען מחויב. מזוזה, מעקה, ווען מען בויט א הויז דארף מען מאכן ביי דעם דאך ארום א צוים מען זאל נישט אראפפאלן פון דעם דאך, אבידה, די מצוה פון השבת אבידה, ושילוח הקן די מצוה פון שלח תשלח את האם, דאס איז אויך א מצוות עשה שלא הזמן גרמא. פרעגט די גמרא, וכללא הוא, איז דען דאס א כלל אז יעדע מצוות עשה וואס די זמן איז גורם איז פרויען פטור? הרי מצה, ס'דא א מצוה צו עסן מצה די ערשטע נאכט פון פסח, און דאס איז דאך אויך זמן גורם, די מצוה איז נאר פופצן טאג אין חודש ניסן. און דאך זענען פרויען מחויב אין די מצוה פון עסן מצה, ווי די גמרא זאגט אין פסחים דף מ ג, שטייט אין פסוק לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות, גלייך איך צו דעם אכילת מצה צו דעם לא תאכל חמץ. אז ביי דעם וואס ס'איז דא די לאו פון בל תאכל חמץ, איז דא אין די מצוה פון אכול מצה, און די פרויען זענען דאך דא אין דעם לאו פון בל תאכל חמץ, ווייל ס'איז דאך א מצוות לא תעשה, זענען זיי מחויב צו עסן מצה, כאטש ס'איז זמן גרמא דאך זענען זיי מחויב, שמחה, יום טוב שטייט ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך בתך איז אויך מחויב אין שמחה, זעה איך דאך זמן גרמא און פרויען זענען מחויב, הקהל, איין מאל אין זיבן יאר נאכן שמיטה יאר איז דא א מצוה הקהל אלע זאלן זיך איינזאמלען אין ירושלים, און דער מלך לערנט פאר זיי פרשות פון תורה, איז דאך אויך זמן גרמא, איינמאל אין זיבן יאר, דמצוות עשה שהזמן גרמא, ונשים חייבות, און דאך זענען פרויען מחויב. ותו, נאך איך דיר פרעגן א קשיא, איך זע א אנדער זאך, א מצוות עשה שאין הזמן גרמא, זאגסט דא אין די משנה זענען פרויען מחויב, און מיר טרעפן מצוות עשה שאין הזמן גרמא זענען פטור, והרי תלמוד תורה, לערנען תורה זענען פרויען פטור, האב איך פריער דף כ ט עמוד ב אפגעלערנט, ווייל את בניכם נישט בנותיכם, פריה ורביה לערנען מיר אפ, שטייט וכבשוה, איש דרכו לכבוש, דער סדר פון א איש צו האלטן א מלחמה, און ס'איז נישט דער סדר פון א אשה צו האלטן א מלחמה, און דארטן ווי איך זאג נישט וכבשוה דארט איז נישטא די מצוה פון פרו ורבו. און פדיון הבן, פדיון הבן איז א מצוות עשה שאין הזמן גרמא, דאס וואס מען קען נישט אויסלייזן ביז דרײַסיק טעג ווייל ס'איז נאכנישט געקומען די חיוב פון די מצוה, אבער נאך די דרײַסיק טעג קען מען שטענדיג אויסלייזן. דלאו מצוות עשה שהזמן גרמא, די תלמוד תורה פריה ורביה פדיון הבן איז נישט פארבינדן מיט דער צייט ונשים פטורות, דאך זע איך פרויען זענען פטור, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, אין למדין מן הכללות, און מיט דעם ווי שטייט א כלל דאס לשון כל, ווי שטייט ביי אונז כל מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, איז פון דעם קען איך זיך נישט אפלערנען, ווי דער רמב ם זאגט אין פירוש המשנה אז דאס ווארט כל מיינט מען נישט ממש אלעס, נאר מען מיינט רוב ערטער איז אזוי, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ, אפילו דארטן וואו שטייט חוץ, ער גייט זאגן וועלכעס גייט ארויס פון כלל, קען איך דאך מיינען, ווען איך זעה ער האט געזאגט חוץ, ער האט דאס ארויסגענומען פון כלל, ווייזט דאך אויס אז דער כלל איז דווקא, דאך זאגן מיר אין למדין מן הכללות. א ראיה אויף דעם, דתנן, מיר האבן געלערנט בכל מערבין, מיט אלעס מאכט מען א עירוב, רש י זאגט מען מיינט עירובי חצרות, ומשתתפין טייטשט רש י מיינט מען שיתופי מבואות, מדין תורה, כאטש אין דעם חצר איז דא אסאך הייזער, מעג מען טראגן מדין תורה פון די הייזער אין דעם חצר, ווייל די חצר איז אויך א רשות היחיד, אבער די רבנן האבן געזאגט, מענטשן זעען אז אין הויז איז דא א רשות נאר פאר איינעם, און אין חצר האבן אלע רשות, קוקט עס אויס ביי מענטשן ווי די חצר איז א רשות הרבים, אז מען וועט טראגן פון דעם בית צו דעם חצר, וועט מען קומען טראגן פון רשות היחיד אין רשות הרבים מאכט מען א עירוב, מען נעמט צוזאמען פון יעדן איינעם עסנווארג און מען לייגט עס אוועק אין איינע פון די הייזער, רופט זיך אן ווי אלע וואוינען אויף דעם ארט ווי די עסנווארג איז, די זעלבע זאך איז שיתופי מבואות, נאכדעם ווי כ'האב געמאכט עירובי חצרות, קען איך טאקע טראגן פון דעם בית אין דעם חצר, אבער פון דעם חצר אין דעם מבוי קען איך נישט טראגן, דארף מען מאכן שיתופי מבואות, מען נעמט צוזאמען פון אלע יעדן חצר און מען לייגט עס אוועק אין איינע פון די חצרות, רופט זיך אן אלע וואוינען אין דעם חצר. תוספות וויל נישט לערנען ווי רשי בכל מערבין גייט ארויף אויף עירובי חצרות, ווייל ביי עירובי חצרות דארף דאך זיין פת, און דא אויך שטייט דאך בכל מערבין מיט יעדן עסנווארג נישט בלויז פת, דעריבער לערנט תוספות אז דער בכל מערבין מיינט מען עירובי תחומין, איז מיט אלעס קאן מען, חוץ מן המים ומלח, מיט וואסער און זאלץ קאן מען ניט, ווייל מען דארף האבן א זאך וואס שפייזט דעם מענטש, און וואסער און זאלץ טוט ניט שפייזן דעם מענטש. דא וואו עס געפינט זיך די שפייז פון דעם מענטש, דארט ווערט אנגערופן צו זיין דירה, אזוי שטייט אין דער משנה. איז דאך שווער ותו ליכא, מער איז נישט דא קיין זאכן וואס מען קען נישט מיט זיי מאכן קיין עירוב קיין שיתופי מבואות, והאיכא כמהין ופטריות, כמהין ופטריות דאס איז אזעלכע זאכן וואס ס'וואקסן נאך א רעגן, און די רבנן ווייסן אז דאס אויך טוט נישט שפייזן. אלא מוז איך דאך זאגן, אין למדין מן הכללות, איך לערן נישט אפ פון דעם כלל, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ, כאטש דארט שטייט דאך חוץ מן המים ומלח, זאלסטו נישט מיינען ווייל איך טו זאגן וועלכע ס'איז נישט אין כלל, איז דער כלל דווקא, ניין, אין למדין מן הכללות. רש י. פרעגט די גמרא ומצוות עשה שהזמן גרמא, די מצוות עשה וואס די צייט ברענגט מען זאל מקיים זיין די מצוה, נשים פטורות, זענען פרויען פטור, מנלן, פון וואנען ווייסן מיר אז מצוות עשה שהזמן גרמא איז נשים פטורות?

אף כל מצוות עשה שהזמן גרמא, אזוי יעדן מצוות עשה וואס די זמן ברענגט איז גורם צו די מצוה, נשים פטורות, איך לערן דאס אפ מיט א מה מצינו, אזוי ווי איך געפין תפילין זענען פרויען פטור, און תפילין דאך א מצוות עשה שהזמן גרמא, אזוי יעדן מצוות עשה שהזמן גרמא, זענען פרויען פטור. די גמרא וועט ווייטער פרעגן, וואס דארפסטו עס אפלערנען פון תפילין לפטור, לערן עס אפ פון מצה און הקהל, וואס איז מצוות עשה שהזמן גרמא, און פרויען זענען מחוייב. און תפילין, פון וואנעט ווייס איך אז פרויען זענען פטור צו לייגן תפילין? גמר לה מתלמוד תורה, לערן איך אפ פון תלמוד תורה, ווייל ווערן דערמאנט ביידע צוזאמען, ושננתם לבניך, און נאכדעם שטייט וקשרתם לאות. מה תלמוד תורה נשים פטורות, אזוי ווי צו לערנען תורה איז דאך פרויען פטור, ווייל עס שטייט דאך לבניך, נישט לבנותיך. אף תפילין, נשים פטורות.

תפילין לעבן מזוזה, ווייל נאך תפילין שטייט מזוזה, וכתבתם על מזוזות, זאל איך זאגן אזוי ווי מזוזה זענען פרויען מחוייב, אזוי תפילין זענען אויך פרויען מחוייב? אין דער ערשטער פרשה פון קריאת שמע איז דער סדר, פריער שטייט ושננתם לבניך, תורה, נאכדעם שטייט תפילין, וקשרתם לאות על ידך, און נאכדעם שטייט מזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, איז דער סדר תורה, תפילין, מזוזה. אין דער צווייטער פרשה פון קריאת שמע, אין והיה אם שמוע, שטייט אנדערש דער סדר, פריער שטייט תפילין, וקשרתם אותם לאות על ידכם, נאכדעם שטייט תורה, ולמדתם אותם את בניכם, נאכדעם שטייט מזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ענטפערט די גמרא, תפילין לתלמוד תורה איתקיש, תפילין צו תלמוד תורה איז געווארן צוגעגליכן בין בפרשה ראשונה,

ווייל אין דער צווייטער פרשה שטייט תפילין, נאכדעם תלמוד תורה און נאכדעם מזוזה, דעריבער גלייך איך בעסער צו תפילין צו תלמוד תורה, ווייל אין דער צווייטער פרשה איז דאך תלמוד תורה מפסיק צווישן תפילין און מזוזה, תפילין איז נישט צוגעגליכן געווארן צו מזוזה, פרעגט די גמרא, ונקיש מזוזה לתלמוד תורה, זאל איך צוגלייכן מזוזה צו תלמוד תורה? זאגן אזוי ווי תלמוד תורה זענען נשים פטור, אזוי מזוזה זענען זיי פטור, ווייל אין דער צווייטער פרשה פון קריאת שמע שטייט דאך דערמאנט ולמדתם אותם, און נאכדעם שטייט וכתבתם על מזוזות ביתך, מזוזה שטייט גלייך נאך תורה. ענטפערט די גמרא לא סלקא דעתך, איך קען ניט זאגן אז איך זאל פטר'ן פרויען פון מזוזה, דכתיב שטייט אין פסוק למען ירבו ימיכם, דער פסוק זאגט דער שכר פון מזוזה איז מען וועט לאנג לעבן, גברי בעו חיי, מענער דארפן לעבן, נשי לא בעו חיי, פרויען דארפן נישט לעבן, איז אויב דער שכר פון מזוזה איז למען ירבו ימיכם, זאגן מיר פרויען זענען אויך מחויב. פרעגט די גמרא, וואס האסטו געזאגט א כלל א מצוות עשה שהזמן גרמא, נשים פטורות, והרי סוכה, דמצוות עשה שהזמן גרמא, סוכות איז דאך אויך א מצוה וואס איז פארבינדן מיט א צייט, דכתיב עס שטייט אין פסוק בסוכות תשבו שבעת ימים, איז לויט די הנחה דארף איך עס אפלערנען פון תפילין אז נשים זענען פטור, און די גמרא זאגט אז איך האב א ספעציעלן לימוד פון דעם ווארט האזרח צו זאגן אז פרויען זענען פטור פון סוכה, טעמא דכתב רחמנא האזרח, ווייל איך האב א פסוק האזרח גיי איך ממעט זיין אז פרויען זענען פטור פון סוכה, להוציא את הנשים זאגן אז פרויען זענען פטור פון סוכה, הא לאו הכי איך זאל נישט האבן דעם אזרח, נשים חייבות וואלט איך געזאגט פרויען זענען מחויב, פארוואס? דו זאגסט דאך א מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. אמר אביי, האט אביי געזאגט איצטריך כאטש מיר לערנען א מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, מוז איך האבן א ספעציעלן לימוד אויף סוכה איז אויך דער דין נשים פטורות, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען, הואיל דכתיב בסוכות תשבו, שטייט דאך אין פסוק בסוכות תשבו שבעת ימים, תשבו זאל זיין כעין תדורו, אזוי ווען מען טוט וואוינען ביי זיך אין שטוב, מה דירה איש ואשתו, אף סוכה איש ואשתו דארף איך האבן דעם אזרח ממעט זיין אז נשים זענען פטור פון סוכה. רש"י. ורבא אמר, רבא זאגט, רבא גייט פארענטפערן די קשיא, אויב מיר זאגן יעדן מצוות עשה שהזמן גרמא, זענען פרויען פורטה? וואס דארף איך האבן א פסוק צו זאגן אז פרויען זענען פטור פון זיצן אין סוכה? ס'איז דאך מצוות עשה שהזמן גרמא איז דאך נשים פטורות. זאגט אויף דעם רבא איצטריך, כאטש מצוות עשה שהזמן גרמא איז נשים פטורות, דארף איך האבן א ספעציעלן לימוד אז פון סוכה זענען פורטה. ווייל סלקא דעתך אמינא איך קען מיינען נילף חמשה עשר חמשה עשר מחג המצות איך דא ביי סוכות שטייט חמשה עשר און ביי פסח שטייט אויך חמשה עשר וואלט איך געוואלט מיינען אז איך זאל אפלערנען סוכות פון פסח מה להלן נשים חייבות אזוי ווי דארטן. חג המצות זענען פרויען מחויב צו עסן די ערשטע נאכט מצה, ווי רש י דערמאנט עמוד א' די גמרא פון פסחים דף מ ג, ווייל עס שטייט לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות, אז דער וואס טאר נישט עסן קיין חמץ איז דא א מצוה זאל עסן מצה, און פרויען זענען דאך מחויב אין דעם לאו נישט צו עסן קיין חמץ, איז דא אויף זיי א חיוב צו עסן מצה. אף כאן וואלט איך דא אויך געמיינט, דא שטייט אויך חמשה עשר, נשים חייבות, כאטש ס'איז זמן גרמא, דאך זענען פרויען מחויב צו זיצן אין סוכה, צריכא, דעריבער דארף איך האבן דעם האזרח צו זאגן אז נשים זענען פטור פון זיצן אין סוכה. פרעגט די גמרא, והרי ראיה, ס'דא א מצוות די דריי יום טובים, שטייט אין די תורה יראה כל זכורך, אלע מענער זאלן עולה רגל זיין און ווערן געזען אין דער עזרה, דמצוות עשה שהזמן גרמא, ס'איז דאך אויך א מצוות עשה וואס איז פארבינדן מיט א צייט, האב איך א ספעציעלן זכורך צו זאגן נאר מענער זענען מחויב נישט די פרויען. וטעמא דכתב רחמנא זכורך, ווייל דער פסוק שרייבט מיר זכורך, זאגן מיר להוציא נשים, גיי איך ממעט זיין אז פרויען זענען נישט מחויב אין ראיה. הא לאו הכי איך זאל נישט האבן דעם זכורך, וואלט איך געזאגט נשים חייבות, אז פרויען זענען מחויב, פארוואס זאגסט דאך א יעדן מצוות עשה שהזמן גרמא, נשים פטורות, וואזשע דארף איך דעם זכורך? און ווען איך זע איך האב דעם זכורך, ווייזט דאך אויס פון דעם אז אלע מצוות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען מחוייב, וואלט איך אויך מחייב געווען אין ראיה. זאגט די גמרא ניין, איצטריך, אין אמת'ן מצוות עשה שהזמן גרמא איז א פאקט נשים פטורות, איי וואס דארף איך האבן דעם זכורך? סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען נילף ראיה ראיה מהקהל איך זאל אפלערנען ראיה ראיה פון הקהל ביי הקהל שטייט דאס לשון ראיה בבוא כל ישראל לראות און דארטן ביי הקהל איז דאך די פרויען אויך מחוייב שטייט דאך בפירוש אין פסוק האנשים והנשים והטף וואלט איך געוואלט מיינען, אפלערנען פון הקהל, אזוי ווי ביי הקהל זענען פרויען מחוייב, איז ביי ראיה זאל אויכעט זיין פרויען מחוייב, דעריבער דארף איך האבן דעם זכורך ביי ראיה ממעט צו זיין פרויען.

נשים חייבות, אזוי ווי מיר זעען ביי שמחה, איז איך קען זיך אפלערנען לפטור, און איך קען זיך אפלערנען לחיוב, איז דאך דא א כלל, די גמרא זאגט אין יבמות דף ח' עמוד א' אז איך קען צוגלייכן אי לקולא אי לחומרא, דארף איך צוגלייכן לחומרא, אויב אזוי איז דאך שווער, ואדילפינן מתפילין לפטורא, פארוואס לערנסטו אפ אלע מצוות עשה פון תפילין אז פרויען זאלן זיין פטור? נילף משמחה לחיובא, לערן עס אפ פון דער מצוה שמחה מיט א מה מצינו אז זאלן זיין מחויב, אזוי ווי איך געפין ביי שמחה, וואס איז דא א מצוה פון שמחה אין יום טוב? ס'איז זמן גרמא און נשים חייבות, ווייל עס שטייט דאך אין פסוק ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך, אזוי יעדן מצוות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען מחוייב. אמר אביי, האט אביי געזאגט אשה, א פרוי, בעלה משמחה, דער מאן איז איר משמח, דער חוב השמחה ליגט נישט אויף איר, נאר אויף דעם מאן, דאס וואס שטייט ושמחת, לייען איך ושימחת, זאלסט מאכן פריליך. פרעגט די גמרא, אלמנה מאי איכא למימר? ביי אלמנה שטייט דאך אויך שמחה, שטייט ביי גר, ביי יתום, ביי אלמנה. דארט פאסט זיך דאך נישט צו זאגן בעלה משמחה. זע איך דאך אז ס'ליגט א חיוב פון שמחה אויף די פרוי אליין. ענטפערט די גמרא, בשרויה אצלו, דער פסוק רעדט זיך ביי א אלמנה וואס איז א ארעמע, און דער ביי וועמען זי געפינט זיך איז ער מחויב ער זאל איר משמח זיין במאכל ומשתה בכלי פשתן. פרעגט די גמרא ריכטיג, פון שמחה קען איך נישט אפלערנען ווייל דער חיוב שמחה איז נישט אויף דער פרוי, אבער ונילף מהקהל, לערנען זיך אפ פון דער מצוה פון הקהל, הקהל איז א מצוות עשה שהזמן גרמא, און פרויען זענען מחויב, אזוי יעדן מצוות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען מחויב. ענטפערט די גמרא, דעריבער קען איך נישט אפלערנען פון הקהל, משום דהוה מצה והקהל שני כתובים הבאים כאחד, ביי מצה זאגט די תורה פרויען זענען מחויב, ביי הקהל זאגט די תורה פרויען זענען מחויב, איז צוויי פסוקים זאגן אויף איין זאך. און מיר האבן א כלל, וכל שני כתובים הבאים כאחד, צוויי פסוקים זאגן די זעלבע זאך, אין מלמדים, קען מען פון דארט נישט אפלערנען, ווייל אויב די כוונה פון דער תורה איז זיך אפלערנען אומעטום, איז דאך גענוג ס'זאל נאר שטיין איין ארט, פון דארט וועל איך אפלערנען אומעטום. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב דו זאגסט שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, דעריבער קאנסטו נישט אפלערנען אז פרויען זענען מחויב אין מצוות עשה שהזמן גרמא פון מצה

צוויי פסוקים קומען אויף איין זאך, ואין מלמדים, דארפסט דאך נישט קענען פון דארט אפלערנען, ווי קענסטו אפלערנען פון תפילין צו פטר'ן די פרוי פון מצוות עשה שהזמן גרמא, שטייט דאך א פטור סיי ביי תפילין וואס איז גלייך צו תלמוד תורה, און סיי ביי ראיה שטייט יראה כל זכורך להוציא את הנשים. ענטפערט די גמרא, צריכי, איך דארף האבן דעם פטור סיי ביי תפילין סיי ביי ראיה, ווייל תפילין קען איך נישט אפלערנען פון ראיה, צו ראיה קען איך נישט אפלערנען פון תפילין, דעריבער האט מיר די תורה נישט געשריבן די ביידע פסוקים כדי איך זאל אנדערע ערטער נישט אפלערנען, נאר איך מוז עס האבן ווייל איינס קען איך נישט אפלערנען פון אנדערן, ווען איך קען איינס אפלערנען פון אנדערן, דעמאלט זאגן מיר פארוואס האט עס די תורה געשריבן? צו זאגן אז נאר דא איז אזוי דער דין ערגעץ אנדערש ניט. אבער אויב איך קען נישט אפלערנען איינס פון דעם אנדערן, איז עס ניט קיין שני כתובים הבאים כאחד. פארוואס קען איך נישט אפלערנען תפילין פון ראיה און נישט ראיה פון תפילין? דאי כתב רחמנא תפילין, ווען די תורה זאל מיר שרייבן אז ביי תפילין זענען פרויען פטור, מען מיינט די תורה זאל נאר שרייבן דעם היקש תפילין צו תלמוד תורה, ולא כתב ראיה, ס'זאל נישט שטיין דאס זכורך ביי ראיה, הוה אמינא וואלט איך געוואלט מיינען נילף ראיה ראיה מהקהל, אז איך זאל אפלערנען ראיה פון דער מצוה פון הקהל, אזוי ווי הקהל נשים חייבות, אזוי די זעלבע זאך איז די מצוה ראיה נשים חייבות. מוז מען ערשט האבן ראיה, ואי כתב רחמנא ראיה, ולא כתב תפילין, מען מיינט נישט מען זאל נישט שרייבן תפילין, נאר מען מיינט ס'זאל נישט שטיין תפילין איז צוגלעכן צו תלמוד תורה, ווייל די מצוה פון תפילין מוז דאך שטיין, זאל נאר שטיין די מצוה פון ראיה, אז איך בין דארטן ממעט נשים, און ס'זאל נישט שטיין דער היקש תפילין צו תלמוד תורה, הוה אמינא וואלט איך געזאגט אקיש, תפילין למזוזה, איך זאל צוגלייכן תפילין צו מזוזה, אזוי ווי מזוזה זענען פרויען מחויב זאלן תפילין אויך פרויען זיין מחויב, דעריבער מוז איך שוין האבן א פסק ביי תפילין, דעריבער איז דאס נישט קיין שני כתובים הבאים כאחד, צריכא, דעריבער דארף איך האבן א פסוק ביי תפילין אויכעט אז נשים זענען פטור, פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב אזוי אז דו זאגסט ווען איך דארף האבן ביידע פסוקים, איינס לערן איך נישט אפ פון דעם אנדערן, דעמאלט הייסט עס ניט קיין שני כתובים הבאים כאחד, דעמאלט קען איך פון דארטן אפלערן אויף אומעדום, מצה והקהל נמי צריכא, איינס קען איך פון דעם אנדערן נישט אפלערנען. ממילא כ'קען נישט אפלערנען איינס פון אנדערן, איז דאך דאס שוין נישט קיין שני כתובים הבאים כאחד, אויב אזוי קען איך דאך אפלערנען אלע מצוות עשה שהזמן גרמא פון מצה והקהל אזוי ווי מען טרעפט ביי מצה והקהל וואס א מצוות עשה שהזמן גרמא און נשים חייבות אזוי אומעדום. זאגט די גמרא, למאי צריכא? פארוואס דארף איך האבן ביידע זאכן ביי מצה און הקהל? ס'גענוג ס'זאל מיר איינס שטיין. אויב איך זאג יעדן מצוות עשה שהזמן גרמא זענען נשים מחוייב, איז גענוג ס'זאל מיר שטיין איינס, וועל איך שוין קענען אפלערנען אויף אומעדום. בשלמא אי כתב רחמנא הקהל, ווען די תורה זאל מיר שרייבן ביי הקהל אז פרויען זענען מחוייב, ולא כתב מצה, און איך זאל נישט האבן דעם היקש וואס איך לערן אפ פון דארטן אז פרויען זענען מחוייב מצה, וואלט איך טאקע מצה פון הקהל נישט אפגעלערנט, ווייל הוה אמינא איך וואלט געזאגט נילף, איך זאל אפלערנען חמשה עשר חמשה עשר מחג הסוכות, אז איך זאל אפלערנען פון סוכות, אזוי ווי ביי סוכות איז די דין נשים פטורות, אזוי מצה וואלט איך געזאגט נשים פטורות, ממילא מוז איך האבן דעם פסוק אז פרויען זענען מחוייב פון מצה, אלא נכתוב רחמנא מצה זאל מיר די תורה שרייבן מצה זענען נשים חייבות, ולא בעי הקהל ביי הקהל דארף מען ניט שטיין אז נשים זענען מחויב, אויב די כוונה פון די תורה איז, די רצון התורה איז, אז יעדע מצוות עשה שהזמן גרמא זענען פרויען מחויב, זאל מיר שטיין נאר מצה און נישט הקהל ואנא אמינא איך וועל זאגן, טפלים חייבים, קליינע קינדער זענען מחויב פון דער מצוה פון הקהל נשים לא כל שכן זענען פרויען אוודאי מחויב. הילכך, דעריבער, דאס וואס די תורה האט מיר געשריבן בהקהל אז פרויען זענען מחויב איז דאך פאר א איבריגע זאך. הוה להו הייסט עס ב' כתובים הבאים כאחד, צוויי פסוקים קומען זאגן די זעלבע זאך. זאגן מיר ואין מלמדין אז איך לערן נישט אפ א צווייטע ארט פון דארטן, ווייל אויב די כוונה פון תורה איז איך זאל אומעטום אפלערנען פון דארטן, איז גענוג זאל מען שטיין איין פסוק. פרעגט די גמרא, הניחא, דו האסט מיר גוט פארענטפערט, למאן דאמר אין מלמדין,

מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות פון תפילין, און כ'האב א ברירה דאס אפצולערנען פון מצה און הקהל דארף איך עס אפלערנען לחומרא אז זאלן זיין מחוייב. ותו נאך פאר א קשיא איך דארף פרעגן, מצוות עשה שלא הזמן גרמא, א מצוות עשה וואס איז נישט געוו פארבינדן מיט דער צייט,

מה, זאָגן מיר, מה מורא נשים חייבות, אַזוי ווי בײַ מורא זענען פֿרויען מחויב, אַף כּל מצוות עשה שלא הזמן גרמא, נשים חייבות, לאָמיר כּספֿן דעם ענין צו. ונילף מתּלמוד-תּורה, לערן אָפּ מצוות עשה שלא הזמן גרמא פֿון תּלמוד-תּורה, אַזוי ווי תּלמוד-תּורה איז מצוות עשה שאין הזמן גרמא, און פרויען זענען פטור, אזוי יעדע מצוות עשה שלא הזמן גרמא זענען פרויען פטור. תוספות פרעגט א קשיא, אויב איך קען אפלערנען פון מורא לחיוב און איך קען אפלערנען פון תלמוד תורה לפטור, דארף איך דאך אפלערנען פון מורא לחיוב, ווארום מיר האבן דאך א כלל, אויב איך קען צוגלייכן לקולא און לחומרא, טו איך צוגלייכן לחומרא. ענטפערט תוספות, אז דער שכל זאגט גיכער דארף איך אפלערנען פון תלמוד תורה, תלמוד תורה איז דאך א מצוה יקרה וחביבה, און דאך זענען זיי פטור, איז דען פארשטייט זיך דארף מען זיין פטור אלע אנדערע מצוות. נאך זאגט תוספות, דעריבער דארף איך בעסער אפלערנען לפטור פון תלמוד תורה נישט פון מורא לחיוב ווייל אב ואם איז דאך הוקש כבודם לכבוד המקום, קען איך נישט אפלערנען אנדערע מצוות פון מורא אויב איך האב א אנדער ארט פון וואס אפצולערנען דעם אפאזיט. נאך זאגט תוספות, ביי מורא איז פארהאנען ביי פרויען אנדערע מאל וואס זיי זענען נישט מחויב, ווי די גמרא האט דאך פריער געזאגט אשה אין סיפק בידה לעשות, האבן מיר א סברא צו זאגן אז איך זאל גיי איך אראפלערנען פון תלמוד תורה אז מצוות עשה שלא הזמן גרמא, זאלן די פרויען זיין פטור. ענטפערט די גמרא, דעריבער טו איך נישט אפלערנען פון תלמוד תורה צו פטר'ן די פרויען פון מצוות עשה שלא הזמן גרמא, משום דהוה ליה תלמוד תורה ופריה ורביה, שני כתובים הבאים כאחד, צוויי פסוקים זאגן איין זאך. פריה ורביה זענען פרויען פטור, איך לערן עס אפ פון פסוק, דארטן שטייט וכבשוה, ביי די ביי די פרשה פון פרו זאגן מיר אז די מצוה פון פריה ורביה גייט נאר אן אויף די וואס דרכו לכבש, אויף דעם וואס איז א סדר צו האלטן מלחמה, און פרויען איז דאך נישט א סדר צו האלטן מלחמה, זענען זיי פטור פון פריה ורביה, איז דאך דא שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אז צוויי פסוקים זאגן די זעלבע זאך, אין מלמדים, קען איך פון דארטן נישט אפלערנען אפי' מיט דעם רשי.